און די פרק מאכט דא א הפסק, און איך מיין אז ס'איז דא דא א הפסק, הגם מען דארף, ס'איז נישט דא ממש א פתוחה אז מען דארף פארשטיין וויאזוי ס'ארבעט, אבער די ערשטע זאך וואס ס'שטייט אין די היינטיגע פרק, עס הייבט זיך אן וידעתם היום, איך סקיפ א ערשטע פסוק, כי לא את בניכם, נאר ענק אליינס געזען, דאס איז א קשיא וואס מ'האט שוין גערעדט אנהייב, לכאורה רעדט מען יא פון די בניכם, דארף מען פארענטפערן אפשר אז די פרק האט מען טאקע געזאגט פריער, לויט דאס וואס איך וויל טראכטן, אנדערע זאגן אנדערע תירוצים, אבער זייער וויכטיג, איינע פון די וויכטיגע נקודות וואס משה רבינו וויל אריבערגעבן מיט דעם ספר איז אז דאס וואס אונז רעדן אז דער אייבערשטער האט געטון אלע מוסר, די אלע ניסים, און פון דעם לערנט מען זיך זאכן, דאס איז נישט קיין מעשה, דאס האבן ענק אליינס געזען, און ער גייט אדורך וואס האבן ענק אליינס געזען אין מצרים, אין ים סוף, אין די מדבר, דתן ואבירם, שטייט נישט דא די ווארט קרח נאר דתן ואבירם, האבן ענק אליינס געזען, און ממילא שמרתם את כל המצוה, דורך דעם תחזקו ובאתם וירשתם את הארץ, דאס ווייטער זעט מען אז די נקודה איז לרשת את הארץ. יעצט הייבט זיך אן נאך א זאך ווייטער, ס'איז א המשך קלאר א המשך כי הארץ, דאס איז אויך די פריערדיגע געווען המשך, האסט שוין אנגעהויבן צו זאגן אז אשר עשה אתך את הגדולות ואת הנוראות אשר ראו עיניך, דאס איז אויך די המשך פון די פריער, סאו איך צוטייל דאס נאר אויף שטיקלעך. זאגט דיר משה רבינו א גרויסן חידוש, זייער א וויכטיגע זאך, דא איז דא פרשת והיה אם שמוע, אבער ס'קומט מיט א התחלה מיט א ענד, ס'איז נישט לכאורה איין המשך, איין לאנגע זאך, כאפט נישט געווענליך פון איינס אין קריאת שמע. און ער זאגט די ארץ אשר בא שמה וואס קומען איז זייער אנדערש פון ארץ מצרים וואס איז די עיקר חילוק פון ארץ ישראל און ארץ מצרים ארץ מצרים איז דא א הלכה די דין אשר תזרע זרעך כגן הירק ס'גייט צו גרינג ס'קומט ארויף די נילוס כידוע ומה שאין כן די ארץ וואס ענק גיין קומען איז א ארץ הרים ובקעות למטר השמים תשתה מים ס'הענגט ס'דארף האבן רעגן פון די הימל נישט אין מצרים וואס קומט פון די ערד כדי די רעגן יא והשקית ברגלך פונקטליך וואס מיינט והשקית ברגלך וואס קומט פון די ערד פון די נילוס און דאס איז וואס ס'מיינט באמת אשר השם אלקיך דורש אותה תמיד עיני השם אלקיך בה אין אנדערע ווערטער מ'וויל רעגן אין ארץ ישראל דארף מען די אייבערשטער דאס איז דער טייטש השם אלקיך דורש אותה ממילא אם שמוע תשמעו, דעמאלט ונתתי מטר ארצכם בעתו. ממילא אז מטר ארצך וועט זיין אלעס גוט, וועסט האבן דגן, וועסט האבן צו עסן, די בהמות האבן צו עסן אזוי ווייטער. השמרו לכם טאמער נישט, וועסט טון עבודה זרה, ועצר את השמים, והאדמה לא תיתן, און דאס וועט געשען דעמאלטס ואבדתם מהרה, זייער אינטערעסאנט דא די קאנעקשאן פון דעם וואס איז נישט דא צו עסן און די ואבדתם מהרה וואס לכאורה מיינט מען גייט פארלירן א מלחמה, עס וועט זיין א כיבוש, עס וועט זיין גלות, וואס שייכות איז? פשוט פארשטייט מען ווען פארשטיין די גאנצע ספר אז מ'האט נישט צו עסן, נישט דא צו צאלן פאר די מיליטער, נישט דא קיין גאנס, נישט דא קיין שווערד, ממילא קען מען נישט מצליח זיין מלחמה. און נאכדעם פירט ער אויס משה רבינו זייער ענליך צו וואס ס'איז אויסגעפירט אין א פריערדיגע פרשה פון שמע, פאר דעם זאגט מען די ביידע פרשות אין קריאת שמע, אבער ס'איז בעצם א עקסטערע נקודה, דאס זאלסטו, ושמתם את זה על לבבכם, וקשרתם אותם ולמדתם אותם את בניכם, וכתבתם על מזוזות, אלץ למען ירבו ימיכם, זאלסט געדענקען אז דאס איז די איינציגסטע וועג וואס מ'קען יורש זיין ארץ ישראל, מיינסט דארף מען דאס איינ'חזר'ן פאר די קינדער, ווייל ענק האבן אליינס געזען אתם ראיתם, וידעתם היום כי לא את בניכם, אבער את בניכם איז ולמדתם אותם, מ'זאלן עס הערן מתוך א לימוד, נישט מתוך א ראי' נאר מתוך א לימוד. און אזוי פירט ער אויס ווייטער, ס'איז כי, כי איז עפעס א סארט קאנעקשאן וואס מ'דארף פארשטיין פונקטליך וויאזוי די קאנעקשאן ארבעט, כי אם שמור תשמרון, ענק גייען יא פאלגן, דעמאלטס גייט די אייבערשטער, והוריש, די אייבערשטער וועט מנצח זיין די גוים, וירשתם די גוים, און נאך דא שטייט א גרויסע חידוש כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם יהיה, עטס האבן אלע פלעצער ווי עטס גייען עטס האבן, גייט א גרויסע מאפע פון די מדבר והלבנון ועד די נהר פרת, און עטס אלעס האבן. דא הייבט זיך אן פרשת די נעקסטע זאך וואס איז אין די זעלבע פרק, עס הייבט זיך אן פרשת ראה, באמת איז אוודאי די מסדר הפרשת איז גערעכט, ס'איז א נייע זאך, מ'מוז עס אבער לערנען דא ווייל ס'איז א המשך פון די פרק, וואס איז ער יא גערעכט די מסדר הפרשת אז די נעקסטע פרק הייבט זיך טאקע אן א נייע זאך, אן אלה החוקים והמשפטים, סאו. פארוואס די שטיקל בכלל באלאנגט נישט דא, עס באלאנגט באמת, עס איז באמת א הקדמה וואס גייט שוין סוף פון פרשת כי תבוא וועט גיין אונז לערנען וועגן די קיום פון דעם, דא שטייט כאילו די מצוה פון וואס מען גייט שטיין מער בפרטים, די קיום שטייט ממש אין ספר יהושע אבער מער פרטים שטייט אין פרשת כי תבוא, אבער עס איז לכאורה א הקדמה פאר די תורה, פארוואס פונקטליך עס שטייט דא צריך עיון, אבער אזוי ווי אסאך זאכן דא איז עפעס נישט שווער צו פארשטיין די סדר, אבער עס זאגט ס'דא ברכה וקללה, ברכה איז אם תשמעו, קללה איז נישט תשמעו, און והיה כי יביאך דעמאלס זאלסטו לייגן די ברכה אויף הר גריזים די קללה אויף הר עיבל און ער זאגט פונקטליך מראה מקומות ווי עס איז הלא המה אחרי דרך בעבר הירדן וכו' וכו' און ווייטער כי אתם עוברים את הירדן עטס קומען זאלט'ס טון די מצוות אשר אנכי נותן לפניכם און דאס איז די לעצטע שטיקל הקדמה צו די מצוות די נעקסטע פרק גייט שוין זיין די מצוות אליינס איז דא האט מען צוגעלייגט די עיקר מצוות עס איז נישט נישטא קיין חידוש דא אין די עצם אז ס'דא ברכה וקללה דאס ווייסט מען שוין פון דאס איז בעסיקלי געווען די לעצטע פרק די והיה אם שמוע מען האט שוין לענגסט פארשטאנען זייער גוט. די עיקר נקודה דא איז אז ווען מען גייט מאכן די מעמד פון הר גריזים און הר עיבל לייגן די ברכה על הר גריזים די קללה על הר עיבל דאס גייט דאס איז די וועג וויאזוי מען גייט אזוי ווי כורת ברית זיין אדער מאכן די ארורים און ברכות וואס מען גייט זען אין פרשת כי תבוא מער ווי אזוי דאס צו טון פונקטליך און דא ענדיגט זיך די אלע לאנגע פרקים דריי גאנצע פרשות יא פון הקדמות צו די תורה און מארגן הייבן אונז אן צו לערנען פיינעלי די תורה די מצוה פון וואס משה רבינו לערנט שוין אזויפיל וועגן וויאזוי מען דארף עס מקיים זיין.